כ'בעט ענק זייער, עטס גייטס אהיים שבת, זאלט עטס אכטונג געבן אויף ענקער טאטע און אויף ענקער מאמע. איך וויל צוריק הערן שיינע גריסן ווען איך טרעף ענקערע עלטערן, אז עטס פירט זיך אויף אזוי ווי עס דארף צו זיין. ס'איז זייער א גרויסע מצוה כיבוד אב ואם. זייער א שרעקעדיגע מצוה. וויאזוי עטץ וועט זיך אויפפירן צו ענקערע עלטערן וועלן ענקערע קינדער זיך אויפפירן צו ענק. נישט פונקט אזוי. מיט פראצענט. א קינד וואס איז מכבד טאטע מאמע וועלן די קינדער מכבד זיין דעם מענטש. א קינד וואס. טשעפעט טאטע מאמע, רעדט מיט חוצפה צו טאטע מאמע, וועלן די קינדער דיך אויפעסן דיינע קישקעס. איך האב דא געהאט א מעשה אפאר יאר צוריק, א איד איז דא ארויפגעקומען, וועט אסאך קומען דא, כ'האב שוין פארציילט די מעשה, כ'וועל עס פארציילן נאכאמאל, כ'האב געהאט א דרשה פון כיבוד אב ואם, איך זע ווי א איד דרימלט אזוי אויפן טיש, א עלטערע איד, נאך די שיעור קומט ער צו צו מיר, און זאגט מיר, נו וואס זאל איך טון? איך האב אויפגעגעסן די קישקעס פון מיין טאטע מאמע. וועגן דעם גייט אויף מיך אריבער וואס גייט אויף מיך אריבער. איך האב אים נישט געוואלט זאגן אז דאס פארענטפערט א קשיא. כ'האב זיך אלץ געוואונדערט וואס דארף ער אזוי ליידן. געוואונדערט א מענטש. ער איז געווען מרובה אמאל, ער איז געווען א ביזנעסמאן, ער האט אוועקגעלייגט געלט, ער האט געהאט, ער האט געטון, ער האט געטראגן, ער האט געברענגט. פלעגט ער ארויף קומען צו מיר אביסל זיך מחזק זיין, איך האב אים געקענט פון יארן צוריק, פלעגט ער מיר אלץ פארציילן איך האב נישט גארנישט, ניין, די ווייב האט אים אפגעגעט, די ווייב האט אים אפגעגעט, אויך א גאנצע שפיצל, ער האט נישט געוואלט געבן א גט, זי האט אים איינגערעדט א גאנצע בוידעם, האט אים אפגעגעט, די קינדער רעדן נישט מיט מיר, איך האב גארנישט, איך האב מיין העמד. אמאל א רעקל געהאט, כ'האב מיין העמד, די פאר סינגלס אין מיין טאש. כ'האב זיך אלץ געוואונדערט וואס ליידט דער מענטש אזוי, די קינדער ווילן נישט רעדן צו אים, ער איז געבליבן אליינס, א אויסגעשפיגענער מענטש, א עכטע האומלעס. איינמאל האלט איך א דרשה פון כיבוד אב ואם, קומט ער מיר זאגן וואס זאל איך טון אז איך האב אויפגעגעסן, איך האב געהארגעט מיין טאטע מאמע. זיי זענען געווען שוואכע מענטשן, איך האב זיי אלץ געמאכט צער און עגמת נפש. יעצט ווייס איך שוין וואס וואס ס'גייט אויף מיך אריבער, איך בעט ענק בחורים, ס'איז כיבוד אב ואם איז א שפיל מיט פייער, כיבוד אב ואם איז א שפיל מיט פייער, עטס גייטס אהיים שבת, זאלט עטס אכטונג געבן אויף ענקערע עלטערן, בפרט די קינדער. גיי אהיים, וואס קען איך העלפן, וואס קען איך העלפן, וואס קען איך העלפן, וואס קען איך טון, וואס קען איך, וואס קען איך, וואס קען איך מאכן גוט, זעסט אז ס'איז אנגעצויגן אין שטוב, מ'שרייט אויף איינעם, עפעס איז אויסגעגאסן, איך וועל עס אויסווישן, עפעס דארף מען ערלעדיגן, ס'איז נישט ערלעדיגט געווארן, אפילו ס'איז נישט דיין דזשאב, ס'דא קינדער וואס ס'איז נישט מיין דזשאב, מיין דזשאב איז, נאכאמאל, דאס איז נישט מיין דזשאב. ס'איז דא דזשאבס, משפחות וואס קינדער זענען איינגעטיילט מיט דזשאבס. מיין דזשאב איז, ער מאכט די טאמעיטא דיפ. ער קען זיך אויסלעקן די פינגערס, ער קען אויסלעקן די שיסל. ער האט זיך געכאפט א גוטע דזשאב, ער קען, ער קען מאכן טאמעיטא דיפ. אזוי לעקט ער אויס די שיסל, שוין. ער פילט נאך גוט, ער האט געהאלפן. ער מאכט טאמעיטא דיפ. שפריצט אן די גאנצע קאונטער, מ'הערט ס'פלאקט איבער א גאנצע חזיריי. ער געמאכט טאמעיטא דיפ. קודם האט ער געקענט אביסל אויסלעקן די קנאבל מיט די פינגערס. מער פון דעם האט ער נישט קיין דזשאב. ס'נישט מיין דזשאב, ס'נישט מיין דזשאב, איך האב עס נישט געטון. געבט אכטונג אויף ענקערע עלטערן. געבט אכטונג אויף טאטע מאמע. טאטע זאגט א ווארט, זאלסטו שפרינגען און טון וואס ער בעט דיך. מאמע בעט עפעס, שפרינג און טו עס. און די בחורים וואס פארן נישט אהיים, ביסט דאך אוועקגעפארן פון שטוב, שלמה דוד, זאלסט אהיימרופן, מאכן נחת פון דיינע עלטערן. זאג וואס דו האסט געלערנט, טאטע וואס קען איך העלפן, טאטע איך בענק מיך, מאמע וואס קען איך העלפן, מאמע איך בענק מיך. נאך אביסל האט עטס אלע חתונה. האט עטס געזען, וואס טוט זיך אין ישיבה, נאך א חתן, נאך א חתן, נאך א חתן, מ'האט חתונה. און היינט איז שוין דא, נאך אביסל וועלן זיי זיין אין ישיבה, אבער היינט איז שוין דא זייער אסאך תלמידים פון ישיבה וואס שיקן שוין די קינדער אין די חדר, און מ'קאלט זיי אן, דיין קינד אהין, דיין קינד אהין. איך געדענק נאך ווי דו ביסט געווען די קינד, נאך אביסל קומען זיי אין ישיבה, די זעלבע זאך גייט זיך איבער, היסטערי גייט איבער, דו וועסט אכטונג געבן אויף דיינע עלטערן, אפילו ס'איז דיר שווער, ס'איז זייער גרינג צו זאגן כ'האב א שווערע טאטע, כ'האב א שווערע מאמע, זייער א גרינגע זאך צו זאגן, וויסט דיינע קינדער וועלן זינגען דעם זעלבן סאנג, מיט הארמאני וועלן זיי מאכן אויף דעם, כ'האב א אלטע טאטע, כ'האב א אלטע מאמע, וועסט אכטונג געבן, גייסט אהיים אויף שבת? גייסט אהיים? שטיין דיין טאטן צו די האנט, טאטי ווילסט קומען אין שול, גיי מיט דיין טאטן אין ביהמ"ד, בפרט אז מען האט עלטערע עלטערן, זיי זענען שוין אביסל עלטער, וועסט אים העלפן אויסטון די שיך, וועסט אים העלפן אנטון די רעקל, וועסט אים העלפן אנטון די בעקיטשע, וועסט אים העלפן ברענגען עסן, וועסט אים ברענגען טרינקען, נאך אביסל ביסטו די אלטע טאטע, נאך אביסל ביסטו די אלטע טאטע, ווער וועט קוקן אויף דיך, ווער וועט קערן אויף דיך, קענסט טראכטן ביסט א אלטע איד און קיינער קומט דיך נישט באזוכן יאסי. קענסט נישט טראכטן? ביז ווי גייט דיין אימעזשינעישן? ביז ווי גייט די דמיון? נאכאמאל, א בחור דמיונ'ט איך גיי חתונה האבן, קענסט דיך זען וואקן שפאצירן אויפן גאס? מיט א ווייב? ביז אהין גייט עס? קענסט דיך זען מאכן א אפשערן פאר דיין זון דריי יאר? ניין? ביז ווי גייט דיין ביז ווי קענסטו פאראויס קוקן?

וואו גייט מאכן אז די מ'גייט מאכן די זאכן גייט הענגען אויפן דאך די בענדלעך ביז ווי קענסטו אויס'משל'ן? ביז ווי קענסטו אויס'משל'ן? קענסטו אויס'משל'ן האסט חתונה? האסט קינדערלעך? קענסט אויס'משל'ן מיט א אלטע איד מיט א וואקער? און קיינער קומט נישט באזוכן? זיינע קינדער זאגן מיין טאטע זאל זיך זוכן א צווייטן וועם צו גיין. נישט קיין דזשאוק, זייער שרעקעדיג. נאכאמאל, ביז וואו קענסט דיך אויסמשל'ן? קענסט דיך אויסמשל'ן א שניי ווייסע בארד? קום צום בית מדרש, קענסט נישט אהיים גיין, ס'רעגנט, קיינער וויל דיך נישט אויפפיקן, קיינער וויל דיך נישט טראגן, קיינער וויל דיך נישט ברענגען. געבט אכטונג אויף ענקערע עלטערן. די אלע בחורים וואס קומען פון צוטיילטע שטובער. קיינמאל טאר מען נישט נעמען קיין צד, טאר נישט נעמען קיין צד אין א מחלוקת. דיין טאטע איז ברוגז אויף דיין מאמע, גוט פאר אים. דיין מאמע איז ברוגז אויף דיין טאטע, גוט פאר איר. איך דארף ביידע מכבד זיין. אז ס'קומט ארויס בעסער צו וואוינען ביי איינעם, פיין, איז צו וואוינען וואו ס'קומט ארויס לייכטער צו וואוינען, קענסט דאך נישט וואוינען אויף צוויי פלעצער. אבער איך בין מכבד ביידע, ס'איז מיינע עלטערן, איך מוז זיי מכבד זיין. אז איינער איז א קראנקע, איינער פון די עלטערן איז א קראנקע, איז דא קראנקע מענטשן, רודפ'ט, הרג'ט די קינדער, נישט מחיוב צו וואוינען ביי דיר. נישט מחיוב צו וואוינען ביי דיר. איז איך האב שוין געהערט דא מעשות פון קינדער פון בחורים וואס זיי האבן צוזאמגעליטן די יארן, קיינער האט נישט געוואוסט. א קראנקע. נישט געזונטע טאטע, נישט געזונטע מאמע. מאמע האט זיך צוגעטשעפעט צו עפעס א, צו עפעס א, צו עפעס א ליין פון מדברים, פון פרויען וואס רעדן פון געזונטע עסן. אפגעמאכט אז מען גייט געבן פאר די קינדער צו עסן גראז. אייביג די קינדער שטייען און וויינען, איך בין הונגעריג. אקעי, מען וועט דיר געבן נאך א לעפל גראז. כ'בין הונגעריג! נאך א לעפל גראז. ס'איז דא קינדער וואס עסן גראז אינדערהיים. עפעס א האטליין אז נאר נאר נאר די גראז איז נישט איז נישט שעדליך אלע זאכן זענען ממש איז ממש א רחמנות'דיגע מאמע ממש אז זי וויל נאר די גוטס און אלע מענטשן ארום וואס ווילן שטילערהייט געבן פלייש אדער פיש אדער ברויט איז דאך ממש רציחה ווען מען געבט פאר די קינדער צו עסן רחמנא לצלן זאכן וואס איז שעדליך רחמנא לצלן נו קענסט גיין וואוינען ערגעץ אנדערש. מיינט אבער נישט צו זאגן אז דו מעגסט זיין א מחוצף. גיי וואוין ערגעץ אנדערש. איך דארף וואוינען אויף א פלאץ וואס מ'געט מיר צו עסן די שעדליכע פלייש און שעדליכע פיש, שעדליכע צוקער, שעדליכע ברויט, רחמנא לצלן, שעדליכע אנטיביאטיק. ס'איז נארמאל אז מ'געט נישט קיין אנטיביאטיק, די קינד ווארפט זיך פאר יסורים, האט אויערן ווייטאג. אנטיביאטיק? דאס איז דאך. וועל איך שטארבן פון אנטיביאטיק. מען גייט שמירן אוועקאדא אויף די אויער, און מען גייט מיט דעם אויסהיילן. פיין. ביי ביי מאמעלע, איך גיי שלאפן ביי באבי, און איך האב אויער אינפעקשאן, איך האב סטרעפט, און איך נעם אן אנטיביאטיק, אזוי ווי די תורה זאגט, אזוי ווי די תורה זאגט, איז מתפלל זיין נישט אריינפאלן מיט א מיט א שידוך וואס קומט פון די משפחות וואס זיי ביי זיי איז נישטא קיין ביי זיי איז נאר גראז מיט קנאבל. און ס'איז דא מענטשן וואס שמירן טאמעיטא, שמירט א טאמעיטא אויף די נאז, אויב די נאז רינט שמירט מען א טאמעיטא אויף די נאז, יא, און אויב די האלז טוט וויי, ווייס איך וואס, הדסים אויל, שוין. הדסים אויל, פיין. אקעי איך גיי איך גיי גיין שלאפן ביי באבי, דארט וועל איך קענען שטילערהייט עסן א שטיקל פלייש, א שטיקל פיש, קען איך גנב'ענען פון פרידזש א שטיקל פלייש א שטיקל פיש, און אבער מכבד זיין מוז איך מכבד זיין מיין טאטע מאמע, מאכסט זיי זיך פילן גוט און שטילערהייט גיין זיך באהאלטן און שטילערהייט גיין צום דאקטער, פאר די מאמע צו זאגן איך האב זיך אויסגעהיילט מיט הדסים אויל. וואס נאך? ס'איז נישט אלע געווען, איך גיי מיט די זאך וואס מ'היילט זיך אויס. נו? יאסי, נו? געטס ארויס די נעמען, נו? וואס? וואס? איך קען נישט דאס. נישט וואס איז. הא? וואס? עפל? עפל סיידער וויניגער פארוואס? שוין, עפל סיידער וויניגער. זאג פאר דיין מאמע, איך האב מיך אויסגעהיילט נאטירליך און שוין. אבער מ'דארף זיין דרך ארץ'דיג פאר א מאמע, מ'דארף זיין דרך ארץ'דיג פאר א טאטע. איך האב געשמירט א טאמעיטא אויף די נאז מאמי, און איך האב געשמירט א קנאבל אויף די האלז, יא? וואס נאך? כ'האב די אלע זאכן, איבעראל די זאכן. וואס? ווי? אז וואס? די ווי די בעטעריס אייבערשטער אפהיטן זאל נישט זאל נישט אנקומען צו דעם אבער מען דארף מכבד זיין עלטערן מכבד זיין עלטערן עטס זיצן ביי די סעודה מיטזינגען די זמירות שבת עסן די פיינע עסן שבת עטס אכטונג געבן אויף די כבוד פון ענקערע עלטערן די אייבערשטער העלפן עטס צו האבן קינדערלעך די קינדערלעך וועלן זיין גוט צו ענק. קינדערלעך וועלן ענק מכבד זיין, אז מען טוט די רצון פונעם אייבערשטן, פארדינט מען נאר פון דעם, דער אייבערשטער העלפן עטס האבן א פרייליכע לעכטיגע שבת, און איך האב געשריבן פאר יעדע פאר יעדע בחור האב איך געשריבן די וואך א גאנצע קונטרס בריוון, קען עס באקומען ביי יצחק, וויפיל בעטסטו פאר דעם? כ'הער נישט? צדקה, א שיינע קונטרס, עצתו אמונה, ספעשל געשריבן פאר ענק, עס גייט דיך אן שלומי א צווייטער ליינט עס. ס'איז בריוון פאר דיך, צו אלע דיינע שאלות געענטפערט, אלע זאכן וואס דו דארפסט וויסן פאר די וואך שטייט דארט. פרוביר עס צו ליינען שבת, די נייע, די פאריגע וואך קענסטו איבערגיין א גאנצע וואך, די נייע עצתו אמונה ליין שבת, ליינסט עס שבת? ווען? ווען פרייטאג צונאכטס נאך די סעודה? נאך די סעודה, קודם זאלסטו אראפרוימען די טיש, אלע וועלן גיין שלאפן, וועסט זיך אוועקזעצן אויפן קאוטש. וועסט ליינען נאך א בריוו, וועסט ליינען נאך א בריוו, ביז דו וועסט איינשלאפן. ס'איז שוין שבת צופרי וועסטו ליינען א בריוו, שבת נאכמיטאג וועסטו ליינען א בריוו. און וועסט בעטן דעם אייבערשטן די אלע תפילות וואס שטייט אין די קונטרס, ס'איז אסאך שיינע תפילות, און וועסט בעטן דעם אייבערשטן זאלסט קענען מקיים זיין וואס שטייט אין דעם קונטרס. די בריוון פון עצתו אמונה איז דא אין דעם אזוי סאך שכל, אזאנע שיינע שכל. ס'דא מענטשן וואס זאגן מ'טאר נישט אריינקוקן אין דעם. מען וועט זעהן אז מען דארף רעדן שיין צו די ווייב, וואס דארף א בחור וויסן אז ס'דא אזאך ווי א ווייב, שוין. דארף א בחור וויסן ס'דא אזאך ווי א ווייב, ס'דא וואס האלטן די בחורים טארן נישט ליינען עצתו אמונה, וואס דארף ער זעהן אז מען טאר זיך נישט קריגן, ער וועט דאך וויסן אז טאטע און מאמע זענען נישט גערעכט, מען קריגט זיך. עטס זאלט האבן א פרייליכע לעכטיגע שבת.